לזכות התמים נפתלי שיחי' יוניק ליום ההולדת שלו ו' אייר. כמה חלקים משיחת ו' תשרי תשל"ו
וואס על דרך זה געפינט מען דאך אויכעט בנוגע שני החיבור פון שני הפכים אין תחילת המסיכתא פון כהן גדול מפרישין אותו מן העם שבעת ימים לפני יום הכיפורים אלס הכנה צו יום הכיפורים, וואס איז דער ענין פון כהן גדול ביום הכיפורים? ער האט זיך א מעלה כל השנה כולה, נוטל חלק בראש און ווען ער וויל קען ער מקריב זיין קרבנות וכו' וכו', להבדילו קדש קדשים וואס שטייט אויף א כהן גדול איז דאס כל השנה כולה, דער אויפטו פון א כהן גדול ביום הכיפורים איז

דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז דעמאלט ווערט דער כהן גדול איין זאך מיטן גאנצן עם ישראל, אף על פי וואס כל השנה כולה איז ער דאך אויכעט קדש קדשים מבין כל ישראל, אבער אף על פי כן זאגט מען אויף דערויף דעם לשון פון להבדילו קדש קדשים, א כהן גדול ביום הכיפורים איז פונקט דער היפך, דעמאלט דארף ער זיין איין זאך מיט אלע אידן, ביז וואנעט אז ער איז סומך ידיו און ער איז מתודה, איז ער זיך מתודה בשם כו' און טאקע מתודה פריער פאר זיך און פאר שבט משרתיך, אבער דערנאך איז די תכלית השלימות ביז דעם ענין פון עבודתו איז אז ער איז זיך מתודה פאר יעדער אידן, ביז ער איז זיך מתודה אין דעם ענין פון שעיר המשתלח. וואס דער שעיר המשתלח איז דאך פארבונדן מיט די וואס זיי זיינען למטה מבינוני, וואס דערפאר שיקט מען זיי אל ארץ גזירה וכו' וכו', ביז ווי ער זאגט אין זהר אז דאס איז מעין וואס מען גיט א חלק צו דעם צד צו דעם לעומת זה. פארוואס גיט מען זיי? דערפאר וואס זיי האבן פארוואס צו מאנען. און אין דערויף באשטייט דער ענין פון שעיר המשתלח, און ווער דארף טון די גאנצע עבודה פון שעיר המשתלח בבית המקדש איז דאס דווקא דער כהן גדול, אז ס'איז דאך דא דעות צי כל עבודת היום דארף זיין דווקא בכהן גדול צי מער ניט עבודות המיוחדות ליום זה, בנוגע אבער צו שעיר המשתלח איז דאס א ענין וואס איז פארבונדן מער ניט פון אחת בשנה, דער ענין פון יום דער יום הכיפורים, וואס דער שעיר המשתלח דא איז נישט אויף ווי פריער אין דעם ווידוי, איז דאך דריי באזונדערע ווידויים, א ווידוי עליו ועל בני ביתו, דערנאך איז דא מיט שבט משרתיך, און דערנאך איז דא דער דריטער ווידוי, וואס דעמאלט איז כולל כל ישראל, בשעיר המשתלח איז דא איין און איינציגער ענין וואס דא זענען אלע אידן אויסגעגלייכט, ווי געזאגט פריער אפילו די וואס זיי זענען למטה מבינוני וכו'. און דאס פארבינדט פון ווי געזאגט אין בנוגע צו אתם ניצבים לפני הוויה כולכם, פון ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך, ווען זעט מען דאס אין אן עבודה בפועל אין אין בית המקדש, ווייל ביז וואס נגלה לעיני כל און דאס ווערט א דיוק מיט אן עיכוב און אי אפשר בלאו הכי, איז דאס אין דער עבודה פון יום הכיפורים המיוחדת ליום הכיפורים ולכולי עלמא מוז דאס זיין דווקא בכהן גדול, ולכולי עלמא דארף דעמאלט דער כהן גדול זיך פארבינדן מיט כל בני ישראל ביז אויף די וואס מוזן אנקומען צו ונשא עליו את עוונות בני ישראל אל ארץ גזירה צו שעיר המשתלח, אין וואס באשטייט די הכנה? פונקט דעם היפך, כל השנה כולה איז ניטא דער חיוב אז מפרישין אותו מן העם שבעת ימים, א גאנצע וואך נאכאנאנד, ווי גערעדט פריער, כל יומא ויומא עביד עבידתיה.

בנוגע אלינו איז ווי גערעדט פריער אז התורה היא נצחית איז דאך דא דער ענין ביי יעדער איד אין ביי יעדער אידן בעבודתו ווי ער טוט עניינים בדוגמא פון א ישראל וואס עניינם איז געווען זורע חורש וזורע וכו' דערנאך איז דא די שעות ביום וואס אט דעמאלט דארף ער זיין ווי דער רמב"ם איז מסיים אין הלכות שמיטה ויובלים אז לא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו לעמוד לשרת לפני הוויה, איז הוויה הוא חלקו ונחלתו בדוגמא ווי שבט לוי, אט אזוי איז אויך דא אפילו ביי זבולון אפילו ביי בעלי עסקים מוזן זיי זיך האבן איידער ס'הנהג בהם מנהג דרך ארץ דארף ער זיך זיין בבית הכנסת ובבית המדרש.

וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג אז ער קומט צו תכלית השלימות אין תפילה בלחש, אט דעמאלט איז דאס בדוגמא פון תכלית השלימות פון כהנים וס ה ווי דאס איז באכשרי, וואס דאס איז דער ענין בדוגמא פון א כהן גדול.

וואס דערפאר זאגט מען זיך אז לא ירמז בעיניו ולא ירמז בידו ולא יקמץ בעיניו מיט די אלע אזהרות וואס איז דא אין תפילה בלחש נאך מער ווי ס'איז דא אפילו ביי קריאת שמע כמבואר אין שלחן ערוך. ביחד עם זה וואס דאס איז בדוגמא פון מפרישין אותו מן העם פון זיין טייל פון זיין עבודה ווי דאס איז עבודת העם דערנאך זאגט מען אבער אין שמונה עשרה גופא אין תפילת העמידה איז ער מתפלל אויף וואס פאר א ענינים, בדוגמא פון די תפילה פון כהן גדול אז ס'זאל זיין שחונה, גשומה, טלולה וכו', אלע פרטים וואס זענען פארבונדן מיט צרכים גשמיים, צרכים כפשוטם. זיך אין תפילה יוצא מידי פשוטו אז ער איז מבקש מהקדוש ברוך הוא למלאות צרכיו, און אנהייבנדיג פון אתה חונן לאדם דעת און דערנאך מברך השנים רופא חולים וכו', אף על פי וואס די התחלה אין דערויף איז דער דער מפרישין אותו, ואדרבה מען זאגט אז דאס איז די הכנה.

וואס דעמאלט רעדט מען זיך וועגן אלקות, אדער וועגן אבות וואס האבות הן הן המרכבה, זאגט מען אבער אז ניט דאס איז דער עיקר ענין התפילה, דאס איז יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יבקש צרכיו, אין וואס באשטייט די מצוות עשה של תפילה, ווי דער רמב"ם ברענגט עס אראפ איז דאס דערנאך די ברכות אמצעיות, דער ענין וואס ער איז מתפלל ומבקש בכל ענייני צרכי עמך בית ישראל אדער דער ישראל שבו, דער חורש וזורע וכו'. און וויבאלד אז מען זאגט עס אז דאס איז א דין פאר יעדער אידן, בדוגמא פון הלכות תפילה, ביז וואנעט ווי דאס שטייט בגלוי בזמן שבית המקדש היה קיים, אין עבודת כהן גדול אחת בשנה אין יום הקדוש במקום הכי קדוש אין קודש הקדשים וכו' וואס דארט פארבינדט ער אויכעט די שתי קצוות דער ענין פון שעיר המשתלח וואס ער גייט ארויס ניט נאר מחוץ לקודש הקדשים נאר מחוץ למקדש און מחוץ לירושלים ביז ער גייט אין אן ארץ גזירה דער היפך לגמרי אין דער ריחוק הכי גדול וואס אין דערויף דאס דארף זיין דווקא דער כהן גדול